היינטיגע פרק כ' איז א קורצע פרק בעצם, איינע פון די פרקים פון ספר יהושע וואס ווייזט ווי יהושע בן נון האט אויסגעפירט די מצוות וואס משה רבינו האט געהייסן ווען מ'גייט אריין אין ארץ ישראל אזוי ווי בכללות, די גאנצע כיבוש הארץ, די גאנצע חלוקת הארץ איז אלץ כאשר ציווה השם את משה, אונז גייען זען ווייטער וועגן בני גד ובני ראובן כאשר ציווה השם את משה, איז דא נאך א וויכטיגע זאך וואס ס'שטייט טאקע צוויי דריי מאל אין די תורה שוין, משה רבינו הייסט ווען מ'קומט אריין אין ארץ ישראל וואס דאס איז די פרשה פון ערי מקלט, און ס'האט אוודאי א גרויסע שייכות מיט די גאנצע ענין פון חלוקת הארץ, ווייל עס הייסט אז ס'דא פארשידענע סארט שטעט, ס'דא שטעט פאר יעדע איינע פון די שבטים, גייט זעהן ס'דא שטעט פאר שבט לוי וואס האבן א קאנעקשאן מיט די ערי מקלט, ס'גייט זיין די נעקסטע פרק, איז אויך דא א סארט שטאט וואס איז א עיר מקלט, ממילא פאסט עס זייער גוט אז ווען מען טיילט אויס די שטעט זאל מען רעכענען איינע פון זיי זאל זיין ערי מקלט, חוץ פון דעם וואס ס'פאסט סתם ווייל ס'איז פארט פון די זעלבע סוגיא, איז עס אויך וויכטיג ווייל א עיר מקלט גייט נישט באלאנגען געהעריג פאר קיינעם, ס'גייט דארפן זיין דארט עפעס אזא סארט הכנסת אורחים, עפעס א סארט מעגליכקייט אז ווער ס'איז א רוצח בשגגה זאל קענען דארט קומען, ס'דארף זיין אויפגעסעט די אינפראסטרוקטור פאר דעם, ממילא איז דאס אויך א חלק פון די חלוקת הארץ, כפשוטו וועגן דעם טאקע די לווים זענען געווען ממונה אויף דעם למעשה ווייל זיי זענען אזעלכע מענטשן וואס האבן נישט ממש קיין שטאט זענען זיי מער שליחים פון יעדע איינער צו נעמען קעיר פון געוויסע זאכן, איינע פון די דזשאבס זייערע איז צו נעמען קעיר פון די ערי מקלט. חכמים לערנען טאקע דא פון דעם פסוק ונתנו לו מקום וישב עמם שטייט דא אז מען בעט נישט קיין רענט ס'איז אפילו א פרי ס'איז כאילו מען לייגט איינעם אין דזשעיל ס'איז א געוויסע גלות אזוי ווי די גמרא לערנט ס'איז כאילו א דזשעיל אדער א גלות נישט מאכט פאסט נישט צו בעטן פאר א מענטש געלט צו בעטן רענט ער זאל וואוינען דארט ממילא דארף מען אים געבן פאר פרי איז ווייטער דאס איז א חלק פון די חלוקת הארץ מען טיילט פאר יעדע איינער כאילו א פלאץ מען טיילט אויך פאר די רוצח בשגגה א פלאץ ווי ער זאל אנטלויפן צו זיין אין די עיר מקלט. און דאס איז אויך זייער אינטערעסאנט, הייבט זיך אן די פרשה, וידבר ה' אל יהושע לאמר, איז די איינציגסטע מאל, גאנץ תנך איז דא, זייער אסאך מאל אין די חומש איז דא, וידבר ה' אל משה לאמר, איז איינע פון די עיקר וועגן ווי עס הייבט זיך אן א פרשה וואס אונז רופן א פרשה פון הלכה, און אבער קיין שום אנדערע נביאים שטייט נישט וידבר ה' אל ישעי' לאמר, אדער אל שמואל לאמר, אדער אל דוד לאמר, ס'איז דא אנדערע נוסחאות, כה אמר ה', און אזוי ווייטער, דא איז די איינציגסטע פלאץ וואס שטייט וידבר השם אל יהושע לאמר ס'ווערט שוין אנגעמערקט אין די מדרש און דא פריער געשטאנען ויאמר השם אל יהושע לאמר ס'איז אויך ענליכע לשון אבער ויאמר און אמירה איז לשון רכה דאס איז מער א קלאר וידבר איז א מער א שטארקע לשון ס'איז א גרויסע וויכטיגקייט און מ'לערנט אז די עיר מקלט איז א וויכטיגע הלכה אזא שטארקע הלכה. און דאס לערנט אז מ'איז מחדש דא געוויסע פרטים מיט הלכות לאמיר זען עס באופן כללי וידבר השם אל יהושע לאמר ער זאגט דבר אל בני ישראל נעמען די ערי מקלט אזוי ווי איך האב געהייסן פאר משה וואס די תכלית פון ערי מקלט לנוס שמה רוצח וואסער רוצח מכה בשגגה עס הייסט נישט במזיד אזוי ווי די הבחנה פון שוגג און מזיד שטייט שוין באריכות אין די חומש און אויב ס'וועט זיין א שוגג וועט עס זיין א מקלט מגואל הדם מ'וועט אנטלויפן און דא גייט דא איז א זאך וואס די פסוק דא גיבט צו וואס איז נישט געשטאנען קיינמאל פריער אפשר איז עס בכלל אבער ס'ווערט ארויסגערעכנט ארויסגעשריבן מער קלאר דא קלארער דא אז עס קומט די רוצח די מ'רופט דא א רוצח יא אזא רוצח בשוגג קומט פתח שער העיר ודיבר באזני זקני העיר את דבריו ואספו אז ער דארף רעדן ער דארף זיך כאילו דורכקומען מיט די זקני העיר מיט די מנהיגי העיר אז זאלן אים אריינלאזן זיי מאכן זיכער אז עס איז נישט קיין מזיד און שפעטער גייט אזוי ווי שטייט אויך עד עמדו לפני העדה למשפט אפילו דאס איז צייטווייליג אבער ער דארף כאילו בעטן רשות פון די זקני העיר אריינצוגיין, און ס'איז אויך זייער וויכטיג, זקני העיר ולא יסגירו את הרוצח בידו, ס'הייסט ס'איז אזויווי געזאגט ס'איז די דזשאב פון די זקני העיר די מנהיגים פון די שטאט זיי זאלן טאקע פראטעקטן דער רוצח און אים נישט געלאזן גיין צו די גואל הדם, פארוואס כי בבלי דעת, ס'איז דאך נישט קיין שונא, אויב איז א שונא הייסט עס אז ער נעמט מען אן ס'איז געווען מזיד, אבער וישב בעיר ההיא ביז ווען? איז אינטערעסאנט אז דאס די צוויי זאכן עד עמדו לפני העדה למשפט הייסט מ'וועט מברר זיין און וואס וועט זיין נאכדעם ס'קען זיין לכאורה אז אויב די משפט וועט זאגן אז ער איז א רוצח בשגגה דארף ער טאקע בלייבן אין עיר מקלט עד מות הכהן הגדול אשר יהיה בימים ההם דעמאלטס ישוב הרוצח ובא אל עירו וועט ער צוריק אהיים גיין אין זיין שטאט דאס איז די פשט פון די הלכה וואס ס'שטייט אין דעם פרק. און וכן הוה עה וכן הוה ויקדישו זיי האבן געמאכט זעקס ערי מקלט קדש דאס איז בגליל מער אין צפון בהר נפתלי מער אויבן אזוי ווי מיר האבן געלערנט פריער אין נחלת השבטים שכם בהר אפרים דאס איז אינמיטן אזוי ווי מיר האבן געלערנט אפרים איז געווען אין צווישן יהודה און די העכערע שבטים און קרית ארבע דאס איז חברון בהר יהודה דאס איז אונטן ס'איז דא א בארג דארט. דאס איז די דריטע עיר מקלט אויף די ארץ כנען זעלבע זאך מעבר לירדן ווי מ'האט שוין געלערנט אין פריער אין ספר דברים האט משה דאס שוין געמאכט דארף מען מעיין זיין אפשר איז דא א חילוק אז ס'האט נישט חל געווען ביז די אנדערע זענען געווען דארט פארשידענע חידושי הלכה וואס מ'לערנט דא אבער אין מעבר לירדן איז געווען בצר במדבר דאס איז די מטה ראובן געווען אויך די העכסטע ראמות בגלעד איז גלעד פון גד און גולן בבשן פון מטה מנשה אפשר פארקערט אפשר גייט עס דא פארקערט אז ראובן איז פון אונטן כ'דארף קוקן די סדר השבטים דארט. כל פנים דאס איז געווען די ערי און א נייע לשון, שטייט דא ערי המועדה, ערי המועדה וואס הייסט אזוי ווי ווי ונועדתי לך שם יא, ס'איז שטעט וואס זענען צוגעגרייט וואס זענען אוועקגעשטעלט פאר די ערי מקלט, נאך אזאך אזאך שטייט א חידוש לכל בני ישראל ולגר הגר בתוכם, ס'הייסט א גר תושב לכאורה, לפי פשט פון די פסוק גייט אויך גיין דארט בשגגה, און ולא ימות ביד גואל הדם, אזוי זעט מען די עיקר תכלית פון ערי מקלט איז צו ראטעווען דער אז די גואל הדם זאל אים נישט הרג'נען.